און מורא'דיגע התחזקות. וירא אליו השם באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום. דא א בריוו וואס רבי נתן שרייבט פאר זיין זון מורא'דיגע מורא'דיגע התחזקות פון עלים לתרופה. מיט די איך מיט דיר זאגן וואס וואס מ'האט זיך נאר גערעדט די וואך שבת.

געהערט אז דער אדמו ר מכוון דאס צו דעם, מלא טענות, קיינער הערט אים נישט אויס, מען דארף אים נישט, מען וויל אים נישט, מען איז אים מרחק. געהערט א עצה פון התבודדות, ער איז שוין געגאנגען פאר פינף טעג, עס זעהט נישט אויס, איך ווייס נישט, מען דארף אים נישט, זאגט רבי נתן. ווי לאנג דארף א מענטש ווארטן און ווארטן און האבן סבלנות און ווארטן און ווארטן ביז די אייבערשטער איז ביז ביז מען איז זוכה אז די אייבערשטער באווייזט זיך וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב זאגט רבי נתן יושב איז א לשון המתנה מען ווארט. אזוי א מענטש זיצט ער ווארט מיט פסוקים יושב איז א לשון ווארטן א מענטש זיצט און ער ווארט און האט סבלנות פתח האוהל ביים טיר אפילו מען עפנט אים נישט אויף די טיר מען וויל אים נישט מקרב זיין און האט אלע מיני קאמפלעקס אדער אפילו נישט קאמפלעקס ממש קלארע באווייזן מען דארף אים נישט מען שטופט אים אוועק פון הימל איז מען אים מרחק און ער ווארט, ער פארלירט זיך נישט, ער געבט נישט אויף. צום סוף איז ער זוכה וירא אליו השם באלוני ממרא, דער אייבערשטער באווייזט זיך, און צום סוף איז מען זוכה צו אלע קדושות. און רבי נתן שרייבט אים דארט אויף און וואס מיינסטו והוא יושב פתח האוהל ער ווארט דארט ביים טיר? ס'איז נישט אז ער ווארט, נאר ס'איז כחום היום, ס'ברענט, די יצר הרע ברענט אזוי ווי א ברענעדיגע זון, און בין כך און בין כך פאלט ער נאך, נישט נאר ער שפירט אז ער ווערט נישט מקורב, ער פאלט, ער פאלט אראפ אין עבירות, ער פאלט אראפ אין זיינע פארגרעבטע מעשים, אבער והוא יושב פתח האוהל, ער זיצט ביים טיר, ער גייט נישט אוועק, און מען איז זוכה אז וירא אליו השם. דאס איז די בריוו, איך פלעג זייער אסאך לערנען די בריוו, און מורא'דיג מורא'דיג ס'האט מחזק געווען, אזוי א מענטש פון אנפאנג, ער ווערט מקורב צום רעבין, מען הייבט צו טון די עצות, נאכדעם הייבט ער אן טראכטן, שוין, ס'גייט מיר נישט, ס'גייט מיר נישט, כ'זע נישט. ווען נישט קיין שום וועג פאר מיר. ווארט, ווארט, קום נאכאמאל צום אייבערשטן, קום נאכאמאל צום אייבערשטן, די עצה פון התבודדות איז נישט אזא עצה וואס גייט פון היינט ביז מארגן ביז איבערמארגן. התבודדות איז א זאך וואס א מענטש דארף, מען טאר עס נישט זאגן פאר פאר איינעם וואס הייבט אן דינען דעם אייבערשטן וויל איך זיך באליידיגן, מען טאר נישט זאגן ימים ושנים. אבער ס'איז ימים ושנים, נישט נאר טעג, נעמט לאנגע יארן, אבער בסוף איז מען זוכה אז מען קומט אן צו די קדושה, א מענטש נעמט די עצה יעדן טאג, יעדן טאג אפאר ווערטער צום אייבערשטן, רבונו של עולם העלף מיך, איך וויל ארויסגיין פון די און די שלעכטע מידה,

רבונו של עולם, ס'איז מיר אזוי שווער, און ער פארציילט פארן אייבערשטן פונקטליך וואס ער טוט, און וואס ער טראכט. ער רעדט, ער רעדט, ער שמועסט, ער שמועסט. ס'איז זייער שווער. ווייל א מענטש הייבט זיך אן צו שעמען. כ'האב נישט דאס געטראכט, כ'האב נישט דאס געוואלט. ניין, און ער זאגט עס פארן אייבערשטן, די גאנצע... אסאך מאל איז עס זייער שעמעדיג אז א מענטש קען נישט גיין ווייטער, ער קען זיך נישט מער עפענען.

ס'באדערט עס, ס'באדערט עס, און דו ווייסט ווי לאנג איך וויל זיין ערליך, און דו ווייסט ווי לאנג איך וויל זיין וואויל, און דו ווייסט ווי לאנג איך, און ווי שטארק איך וויל זיין וואויל, און ווי שטארק איך ס'ברענט מיר די יצר הרע, און ווי שטארק איך פאל אראפ, און ווי שטארק איך, שמועסט אויס מיטן אייבערשטן, אבער ס'גייט נישט אין איין מינוט, נעמט א לאנגע צייט, טעג, און נאך א טאג, און נאך א טאג, און אסאך מאל די יצר הרע איז אזוי קלוג.

א מענטש ער שרייט, ער ווערט נערוועז, ווערט נערוועז ווען א מענטש שרייט אינדערהיים אויף די ווייב, שרייט, נו, קום שוין, גיי שוין, קום שוין. גיי שוין, קום שוין, כ'האב גערופן, דו הערסט נישט, וויפיל מאל דארף איך דיר זאגן? וואס שרייסטו? רחמנא לצלן, א אינגערמאן דערט אין שטוב, ער שרייט, ער רעגט זיך. ווען א מענטש זאל כאטש וויסן אז ער האט א פראבלעם וואלט ער געגאנגען אין א זייט, רבונו של עולם איך איך בין נישט געזונט, איך בין נישט געזונט, אויב אויב מיין ווייב טראכט אנדערש ווי מיר ווער איך ווער איך ווער איך גערעגט, און אויב איינער האט נישט געטון וואס איך האב געזאגט ווער איך, רבונו של עולם העלף מיך, וואס איז מיט מיר? יעדן טאג גיי איך ארויס פון די כלים, ווען א מענטש שלאגט.

ווארפט זאכן, ער שרייט ס'איז דאך א קראנקע מענטש, נישט קיין געזונטע מענטש. איך געדענק, ס'איז געווען יארן צוריק, איז געווען איבערגעדרייט די גאנצע ארץ ישראל, דארט קען מען גוט פארנארן מענטשן, מער ווי דא. דא, דא נארט מען אויך מענטשן, אבער דארט יעדע פלאץ האט זיך זיין קולטשור וואס דא פארנארט מען מענטשן מיט געלט, דארט פארנארט מען מענטשן מיט קבלה, דארט פארנארט מען מענטשן מיט א דיבוק.

און מוהרא"ש זאגט ביי די שיעור, ס'דרייט זיך יעצט איבער די וועלט מיט א נייעס אז ס'דא א דיבוק, אלע וואו מען גייט און וואו מען שטייט מען רעדט פונעם דיבוק, און קיינעם פאלט נישט ביי אז אונז אלע האבן א דיבוק, און מען רעדט גארנישט פון אונזער דיבוק, און וואס איז אונזער דיבוק, א יונגערמאן קען שרייען אינדערהיים דאס איז נישט קיין דיבוק? א יונגערמאן שטייט און שרייט אינדערהיים מיט די ווייב און קינדער דאס איז נישט קיין דיבוק? דאס איז דאך א דיבוק, דאס איז דער גרעסטער דיבוק, איך זאל גיין יעצט צום גרעסטן צדיק זאל איך ארויסקלאפן דעם דיבוק.

אין אידיש, אה, יונה, וואס טוסטו דא אויפן מארק? נישט דו קויפסט, נישט דו פארקויפסט, נאר דו מאכסט אן צרות. קענסט זיך וויגן. אין ענגליש, אה, יו סטופיד דזשאני, וואט יו דו אין די מארק? נאט, נישט דו קויפסט, נישט דו פארקויפסט. וואס טו איך דא? וויפיל יאר בין איך שוין, רבונו של עולם? א מענטש גייט אביסל, וואס, וויפיל יאר בין איך שוין? שוין פערציג יאר? וואט? שוין צוואנציג יאר, שוין דרייסיג יאר, שוין פופציג יאר. ס'איז נישט לאנג, מיר דארף עס דארף עס דארף נישט זיין צו לאנג, א מינוט, מינוט, צוויי מינוט, נישט לאנג, א מינוט, צוויי מינוט. אנפאנג טאג, דער רבי זאגט אנפאנג טאג איז עס איז עס גרינגער ווייל צופרי איז די אמונה שטערקער. צופרי איז ביי יעדע איד די אמונה זייער שטארק. גייט אריבער די טאג ווערט עס אפגעשוואכט. וואס זאגט דער רבי? ער איז אזוי פארנומען, אלע זאכן וואס גייט אריבער אויפן טאג ווערט פארגעסן פון פון די אמונה. צופרי, מענטש געדענקט ס'דא א באשעפער, דער רבי זאגט צופרי זאל מען קוקן אויף די הימל. זאגט דער רבי צופרי בבוקר טוב להסתכל על השמים. פרי מיט די אמונה האט געמאכט אביסל א אביסל אביסל התבודדות רבונו של עולם וואס טו איך דא וואס טו איך דא מיט מיין כעס איך קריג מיך איך שריי איך שריי אויף מיין ווייב איך שריי אויף מיין קינדער נאך די צווייטע גייט ארום מיט נאך נאך א שלעכטע מידה די אנדערע מידה וואס איז מיט מיין וואס זענען מיינע מחשבות איך ווייס נישט וואס טראכט איך א גאנצע טאג הבל הבלים שטותים. סתם אזוי א מענטש ווייסט אפילו נישט אז ער האט א פראבלעם, ער ווייסט אפילו נישט אז ער האט א פראבלעם, וואס הייסט ער איז גערעכט און ער וועט ווייזן און ער וועט קומען און ער וועט גיין און ער וועט טון און ער איז אלץ גערעכט און איך בין גערעכט און ער איז גערעכט און התבודדות מענטש קען זיך נישט וואו קען זיך נישט ווייסט נישט מענטש א מענטש קען זיך נישט, מענטש ווייסט נישט וואס וועם וועם וועם דינסטו, וואס טוסטו, פאר וועם שאקלסטו זיך, פאר וועם גייסטו, פאר וועם קומסטו, און פאר וועם מאכסטו זיך באטעמט. מענטש מיינט אסאך מאל אז אלעס מסודר, אלעס איז פיין, אלעס איז וואויל. און ער לעבט אין א גרויסע גרויסע טיפע חלום. און א מענטש הייבט אן מאכן התבודדות, חשבון הנפש. ס'איז א א מתנה וואס דער רבי האט אונז געגעבן. און דער רבי האט קלאר געזאגט אז משיח וועט אייננעמען די וועלט מיט דעם. משיח וועט איינעמען דער משיח וועט נישט משיח וועט נישט וועט נישט שיסן משיח וועט נישט שיסן די מענטשן וואס טראכטן עס גייט קומען א מלחמה עס גייט זיין מלחמת גוג ומגוג גייט מלחמה עס גייט זיין א וועלט מלחמה ר' נתן זאגט מלחמת גוג ומגוג דאס איז שוין יעצט דאס איז ביי יעדן איינעם אין מוח דא א מלחמת גוג ומגוג איין רגע טראכט ער ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, און די נעקסטע רגע טראכט ער אבער תכלית דארף מען דאך האבן געלט, און די נעקסטע רגע טראכט ער וואס הייסט למעשה פון די אלע זאכן פון משניות און פון גמרא וואס וועל איך האבן, און א מינוט שפעטער קומט ער צוריק אין בית מדרש טראכט ער נאכאמאל פון תכלית, אזוי איז דער מלחמת גוג ומגוג אין די מענטש. זאגט ר' נתן, דאס איז די גאנצע, ס'גייט זיין א מלחמה, מ'גייט דארפן אנטלויפן, מלחמה איז שוין יעצט א שווערע מלחמה, מלחמת גוג ומגוג, און דער רבי האט געזאגט אז משיח וועט קומען וועט איינעמען די וועלט מיט תפילה, משיח וועט קומען וועט קומען אזא מין לויטערקייט, אזא מין קלארקייט, יעדער וועט שפירן דעם אייבערשטן. מ'וועט אויפהערן אלע, אויפהערן אלע זאכן, זיך אויפהערן. און דאס טוט דער רבי שוין יעצט מיט אונז. אז מ'איז מקורב צום רבי'ן איז שוין דא א שטיקעלע ביאת משיח. האט ר' נתן אויך געזאגט. אז מ'איז מקורב צום רבי'ן איז שוין דא אזא שטיקל, אוודאי ווארט מען משיח זאל אונז אהיימטראגן ארץ ישראל און אונז אויסלייזן פון גלות אבער, מיין פריוואטע גלות, מיין, מיין. מיין צוקוועטשקייט, מיין מח, ארויסגענומען פון גלות, דער רבי האט ארויסגענומען פון גלות, געברענגט צום אייבערשטן, צו שפירן דעם אייבערשטן, מען קען זיך נישט פארשטעלן, א מענטש לערנט דעם רבי'נס ספרים און ער פאלגט דעם רבי'ן, ער הייבט אן שפירן אייבערשטער, ער הייבט אן שפירן אייבערשטער, מען הייבט אן, מען רעדט צום אייבערשטן, ווי קען איך פאלגן די זאך פון התבודדות, פאלגן די עצות פון התבודדות, עס ווערט קלארער און קלארער און קלארער און קלארער. איך קען אלץ נישט צו זיך קומען פון די מעשה וואס מען פארציילט ער איז א מלמד און ער פארט יעדן ער האט זיך אוועק געצויגען פון דא פארט ער יעדן טאג פון איין שטעטל צום צו בארא פארק איז א מלמד סתם מיט א קאר מלמד און א א תלמיד היכל הקודש הייבט אן רעדן רעדט ער פונעם אייבערשטן חשוב'ער מלמד, עס זעט אויס אינדרויסן זייער חשוב. איין טאג, צוויי טאג, דריי טאג, און א מלמד פרעגט אים אינדרויסן פון די קאר, איין טאג נאך רעדן, קום אהער, קום אהער. זאג מיר דען, דאס הייסט, ס'איז טאקע דא א אייבישטער? און ער כאפט נאך נישט וואס פרעגסטו? רעדסטו פונעם אייבישטער? דאס הייסט, ס'איז דא א באשעפער הייסט, יא, ס'דא א באשעפער. איך מיין, ריבונו של עולם, דו ביסט א מלמד?

זאָגסטע, בלאָזט זיך, ער שנייַדעט אָקעי, מוחל טובות! אַזוי פירט זיך אויף אַ, אַזוי פירט זיך אויף אַ ייִד, דיין ווייַב קומט דיך עפּעס? פרעג דאָ דיין, דיין ווייַב קומט דיך עפּעס? דו פאַרשעמטע מענטש, אַזוי פירסט דיך אויף? איינער קומט דיך עפּעס? דאַנק גאָט, אַז, אַז דו לעבסט, דאַנק דעם אייבערשטן האָסט חתונה געהאַט, דאַנק דעם אייבערשטן האָסט אַ שטוב! וואָס? וואָס? איך האָב געוואָלט אַזוי, געוואָלט אַזוי. אַזוי רעדט מען אין שטוב? ערליכע איד, ניין? כ'העט דיך יעצט א קאפונעם צו פאר מיר היכל הקודש, קען אין די וועלט דאס איז א נארמאלע זאך, מסורת אבות, מ'שרייט, מ'רעגט זיך, מ'קריגט זיך, צייט, אז זיין גרייז. די די מניפולעיט זיך, איך מאך אן אזוי, אזוי צו מוזן מסכים זיין אזוי, צו מסכים זיין אזוי, וואס? ווי לאנג, ווי לאנג, ווי לאנג איז די גאנצע לעבן? און וואס איז וואס איז די גאנצע לעבן? האסט אמאל געפילט די די די די די טעם פון נישט זיין גערעכט, פון נישט בלייבן גערעכט? דו מיינסט אז מ'איז גערעכט דאס איז די בעסטע בעסטע טעם? נצחון איז די בעסטע טעם? האסט אמאל געפילט די טעם פון מוותר זיין?

ס'איז דא א תכלית. אבער דאס גייט נישט אין איין מינוט. נישט קומען זאגן איך האב עס געטון פאר פינף טעג, ס'העלפט נישט. וירא אליו השם, וועסט זוכה זיין דער אייבערשטער וועט זיך באווייזן צו דיר. אבער עס דארף זיין והוא יושב פתח האוהל, מען דארף זיצן און ווארטן און ווארטן און ווארטן און זיצן און ווארטן. ווי לאנג איך וועל ווארטן?

און שרפים און נשמות פון פון שנים קדמוניות וועלן מיר זאגן אז נו, דו לאזט מיר נישט אריין אין די מחיצות פונעם אייבערשטן, דו גייסט נישט זוכה זיין. וועט מען קומען זאגן ממש פון אויבן אליינס, פונעם אייבערשטן אליינס, די אייבערשטן מ'דארף דיך נישט. מענטש זאל זיין אזוי שטארק און זאגן איך דארף די אייבערשטער. דארף מיך נישט, האט מיך נישט, איז דאך נישט דארט. איך לאז נישט אפ דעם אייבערשטן. די זעלבע זאך וואס קומט צו א צדיק, ר' נתן דאס איז געווען דער הייליגער ר' נתן, איז געקומען צום רבי'ן, א פאר מאל האט ער געזאגט די דיבור, אלץ האט ער געזאגט דאס, דער רבי זאל מיך נעמען און אוועק טרייבן, דער רבי מוז מיך נישט דארפן, אבער איך קען נישט אן דער רבי.

פארקערט, רבי נתן האט אים געזען ווי ער דאווענט, רבי נתן איז זייער געפאלן זיין דאווענען, זיין סליחות, און רבי נתן האט אנגעפאנגען שמועסן מיט אים, און ער האט אים אזוי ווי מקרב געווען, ער האט אים געזאגט ס'איז דא א נייע רבי האט זיך אריינגעצויגן, א אייניקל פון בעל שם טוב נישט ווייט פון נעמעריב, און רבי נתן איז אהין געגאנגען מיט רבי נפתלי, א גאנצע גרופע, מ'איז געגאנגען דעמאלט צום רבי'ן די ערשטע מאל, שפעטער איז רבי ליפא,

ס'איז געווען ממש ביי רבי נתן אליינס אויך, ר' נתן איז אמאל געזיצן ביים רעבן, און דער רבי הייבט אן פארן, אזוי פארוואס יעצט, פארוואס נישט פריער, פארוואס האלט אינמיטן עסן ביים רעבן א סעודה, און דער רבי זאגט אים, הא הא, און דו ביסט נאך א שיינער איד זאגט אים דער רבי, הא.

האט ער אויפגעהערט צו עסן, ס'געווען זייער זייער אםמ אםמ, שוין, מ'בענטשט, סעודה ענדיגט זיך, ר' נתן גייט אוועק, דער רבי פארט אוועק, און קומענדיגע מאל ווען דער רבי טרעפט אים, האט אים דער רבי זייער מקרב געווען, וואס איז געווען די גאנצע פרשה, וואס איז געווען די גאנצע מעשה, ברענגט מוהרא"ש אז רבי אברהם בר' נחמן זאגט. דער רבי זאגט דאך, דער צדיק ער ברענגט צוריק צום מענטש אלע אבידות, ווייל בדרך כלל א מענטש, דאס ווייסט מען דאך אז פאר א מענטש ווערט געבוירן, ער ליגט אין די מאמע און ס'קומט א מלאך און לערנט אים אויס כל התורה כולה, אלע סודות התורה, אלעס ווייסט ער, ער ווערט געבוירן פארגעסט ער אלעס, פארלירט ער אלעס. איז די עבודה פון די מענטש איז, זוך אויף דיין אבידה וואס דו האסט פארלוירן, זוך אויף, זוך אויף די פארלוירענע בת מלך, ברענג איר צוריק. קום צוריק צום אייבערשטן, הייב אן לערנען דאווענען, קומט ער צו די צדיק, די צדיק ער העלפט אים ער זאל קענען צוריק שאפן אלע זאכן וואס ער האט פארלוירן, ער וויל אים צוריק ברענגען צו די גרעסטע דרגה, אבער ביי די הלכה פון אבידה שטייט אז דו מוזט קודם זען אפשר איז ער א פאפער, עד דרוש אחיך אותו, קוק צו ער איז טאקע דיין ברודער, קוק אפשר איז ער א פאפער, אפשר איז ער א רמאי. זאגט דער רבי אז דער צדיק ווען ער, ווען ער געבט צוריק פאר א מענטש, ווען ער איז מקרב א מענטש וויל ער אים בודק זיין קודם, אפשר איז סתם א פאפער, אפשר איז ער א ליגענער. איז מיט דעם זאגט רבי אברהם ברבי נחמן אז דער רבי האט אים געוואלט אזוי ווי אבער רבי נתן רבי נתן ביי אים איז נישט געווען קיין שום ספק קיין ספק ספיקא איך גיי נישט אפלאזן דעם רבי דער רבי קען מיך אויך דער רבי קען האקן מיט א שטעקן אויף מיר דער רבי דארף מיך נישט דארפן אבער איך דארף האבן דעם רבי אזוי שטארק דארף א מענטש זיין ער זעט א ספר, דו ביסט שוין פארפאלן, דו ביסט שוין פארפאלן. קוקט אריין אין די ספר, דאס איז א מעשה פון א צדיק, אז דאס, דאס, אה. אבער ער שפירט ממש ווי ער עפנט אויף, זעט ממש ווי מען וויל אים, ווי מען וויל אים נאר מרחק זיין. א מענטש דארף זיין אזוי שטארק אז, מען מוז מיך נישט דארפן, אבער איך דארף דעם אייבערשטן, און איך קען נישט אפלאזן דעם אייבערשטן, און איך קען נישט לעבן אן דעם אייבערשטן, און איך קען נישט אוועקגיין פון דעם אייבערשטן, און צום סוף איז עס אויך א זאך, אז דו זיצסט ווי יושב פתח האוהל, אז דו זיצסט ביים טיר, כחום היום, מען ווארפט מיך אראפ, איך ווער נאכאמאל נכשל, און וויפיל איך שריי, און וויפיל איך וויין, איך וויל, איך וויל זיין גוט, איך וויל זיין ערליך, גארנישט, מען דארף כאילו, דער רבי האט פארציילט, ער האט אויך געשפירט פון אנהייב אז מען דארף אים נישט, ער האט זיך מתבודד געווען, ער האט געשפירט ווי קיינער דארף אים נישט, און מען וויל אים נישט מקרב זיין.

גייסט זיך רעדן מיט איר. עפעס געטוען נישט ווי עס דארף זיין מ'זאל זיך שמועסן, שרייען, מזלזל זיין, חוזק מאכן. און די ווייב לאזט נאך א טרער, דו ווייסט וויפיל עונש מען באקומט אויף דעם? קודם מען זוכט דאך געלט, וואלט איך דאך געווען געדארפט זיין א קלוגער יונגערמאן, ער זוכט אינוועסטמענטס, ער זוכט געלט, ער זוכט ווי קען איך ווערן, ווי קען איך שוין ווערן רייך פאר א גוט יאר, ווי יעדער זוכט דאך ערגעץ אנדערש. קוק לערנט די מעשה פון רעבן, רעבן אז דו ביסט מכבד דיין ווייב, גייסטו ווערן רייך. דאס איז עס, דער רבי זאגט אזוי, די הייליגע די חכמים זאגן אזוי, רבא זאגט, אוי קירו לנשייכו, זיי מכבד דיין ווייב, רעד צו איר שיין, רעד צו איר שיין, דארפסט גארנישט, איך מיין מכבד זיין, דארף יעצט זיך וואס דארף איך טון, דארף איך אראפלייגן די ערד זאל טרעטן אויף מיר, ניין רעד שיין, רעד מיט דרך ארץ. רעד מיט רעספעקט. נישט קיין חילוק וואס די היינטיגע, איך קען נישט די אלע פענסי ווערטער, טו וועי סטריט, אינגערמאן. סאו וואס גייט נישט אזוי? זי'ט רעדן צו מיר, ס'גייט אויף די צווייטע זייט, איך ווייס נישט ווער ס'האט דיך געזאגט די שיינע ווערטער. ס'נישט קיין טו וועי, ס'איז א וואן וועי. דו רעד שיין אינדערהיים. דו רעד שיין דרך ארץ גיב איר גוטע ווערטער ווארעמע ווערטער זיי נישט קיין קמצן אויף גוטע ווערטער א מענטש איז אזוי אזוי קאמפלעקסדיג ער דארף יא האבן א גוט ווארט דארף נישט קיין גוט ווארט גוט רעד נישט ער רעדט ניצט נישט די די די דיבור וואס דער אייבערשטער האט געגעבן א מתנה רעדן זאג זאג איר וואס האסטו מורא צו זאגן איך האב דיך זייער ליב. וואס האסטו מורא צו זאגן? מענטשן צורייסן די גיליונות, ווייל אין גיליון שטייט א בריוו, א אינגערמאן זאגט פאר א אינגערמאן, זאג פאר דיין ווייב כ'האב דיך ליב. וואס דארף מען רעדן, וואס דארף מען רעדן וואס? אז דו האסט פראבלעמס, כ'ווייס נישט וואס די פראבלעם איז. דאס איז זייער א שיינע ווארט, א מאן זאגט פאר די ווייב כ'האב דיך ליב, די שענסטע ווארט. עס קומט צו זאגן אין בית מדרש און פארן ארון קודש דו האסט פראבלעמס איך ווייס נישט וואסערע מאווי האסטו געזען און איך ווייס נישט וואסערע פייגעליכע קאפ דו האסט ווייס נישט וואס דו זאגסט דאס איז די שענסטע אידישע ווארט מען זאגט אין שטוב כ'האב דיך זייער זייער ליב ביסט מיין בעסטע זאך אויב דו קענסט עס נישט זאגן אויב דו פילסט אז עס איז נישט קיין עס איז נישט קיין ווארט וואס מען זאגט דארפסטו גיין תשובה טון גיין תשובה טון אויסוואשן דיין אלטע קאפ כ'ווייס נישט וואס. רעד נישט אזוי, וואס דארף, וואס דארפן בחורים וויסן, בחורים וויסן וואס? וואס? ווייס נישט די אלע ווערטער, וואס איז די ווערטער, רבונו של עולם? ניבול פה טאר מען נישט רעדן צווישן מאן און ווייב אויך נישט. ניבול פה האט נישט, ניבול פה איז ניבול פה. א מענטש רעדט ניבול פה ווערטער, דארף געבן דין וחשבון אויף יעדן ווארט וואס ער זאגט, דאס איז אפילו ס'איז א פארמאכטע שטוב. ניבול פה? ניבול פה טאר מען נישט זאגן? כ'האב דיך ליב? דאס איז די שענסטע ווארט. גוט מארגן מעג איך זאגן, גוטן טאג מעג איך זאגן, שכוח מעג איך זאגן, ביסט שיין מעג איך זאגן. כ'האב דא געהאט יעצט א פרשה, מען וויל אפלאזן א שידוך, א חתן האט געזאגט פאר די, כ'האב שוין פארציילט? פחד פחדים. פחד פחדים, ממש איך ווייס אליינס נישט וואס צו פסק'נען דא, אפשר זאגן פאר די חתן, דו גיי בעק ארויס פון דא. נו, ווען מען שמועסט אפ, ווען מען מעג רעדן. נו, יעדע פלאץ האט זיך זיין מנהג. נו, היכל הקודש, מוהרא"ש האט געזאגט אז מ'קען רעדן, רעדט ער אויפן טעלעפאן. איינמאל א וואך. די חתן זאגט, איך קען קוים ווארטן חתונה צו האבן. און די כלה זאגט איבער פארן טאטן וואס די חתן זאגט, און דער טאטע זאגט, אה, דארף גיין, דארף גיין בודק זיין. און מ'ברענגט דעם חתן, און מ'מאכט פון אים ליצנות ליצנות, ער דארף זיך שטעלן יעצט פאר א רב, און מען פרעגט אים אויס, האסט יראת שמים, פארוואס ווילסטו חתונה האבן? וואס? אדער דער טאטע איז א פארפוילטער אדער א משוגענער, אדער דער רב ווייס איך נישט וואס מיט אים איז, וואס האט ער געזאגט? איך וויל חתונה האבן, איך קען, איך קען קוים ווארטן חתונה, ניין, פארוואס זאל א בחור וועלן חתונה האבן?

רויט פאר בושה, מען טראגט אים אן א שידוך, מען שלעפט אים ארויס פון די שענסטע יארן פון פון די ישיבה פון די גן עדן, וואס זאל מען טוהן? מ'האט דאך נישט קיין, שוין, מיט די חתונה האט מען דאך נישט קיין ברירה, ווי דער אייבערשטער האט געהייסן, אבער ס'איז א בושה חתונה צו האבן. פרעגן מיר די צוויי בחורים וואס זיי זאלן טון, זאג איך נעם א שערל רייס, דו מוזט מער נישט רייסן קריעה אין פארנט פון פון דעם מנהל. וואס זאגט ער פאר בחורים, ס'איז א בושה חתונה צו האבן? און אויב און אויב א בחור און א חתן זאגט פאר די כלה, איך קען קוים ווארטן חתונה צו האבן.

מוז דאך זיין אז דער מענטש אליין איז דאך פארדעם נישט געווען מחוזק, נאר מאך א שטיקל דיוק דא, ווייל אויב דער מענטש איז מחוזק, דארף ער דאך שוין נישט די סגולה פון רעדן צו רעדן צו א צווייטן צו ווערן מחוזק. מוז דאך זיין א מענטש אליינס איז א טויטער מענטש פאר זיך, און ער שטארקט זיך און ער גייט צו א צווייטן, ברודער וואס מאכסטו? האמיר א רבי, און דער רבי האט אונז געגעבן אזעלכע גוטע עצות, און דער רבי זאגט צוביסלעך גייסטו אנהייבן ווערן ליב, ווען דו רעדסט צו א צווייטן, דו אליינס גייסט אנהייבן, דו אליינס גייסט אנהייבן האבן פריש. דו גייסט אנהייבן ווערן פריש, זאל די זאכן נישט טיף, נישט דערביי, איך קום היים נאך א טאג האב איך, איך האב נישט קיין כח צו שמייכלען, איך איך בין אויסגעמוטשעט, מאך דיך, און דו'סט אנהייבן, און דו'סט ווערן דערביי, אינמיטן אינמיטן ווערט מען שוין, עס איז, עס איז, אבער די זאגן איך האב נישט קיין כח, איך האב נישט קיין געדולד, איך וויל היים גיין נאכאמאל, איך גיי היים גיין, און די קינדער, און איך, ברוך השם. ברוך השם אז מ'האט קינדער און מ'האט א שטוב און און די כח גייט פאר גוטע זאכן און די הארעוואניע גייט פאר גוטע זאכן ווי ווי וועט גיין דיין כח פאר פאר נישט גוטע זאכן? גענדיגט דא א טאג ארבעט מיט בחורים ישיבה וואס ווען גיי איך אהיים כ'האב שוין א פרישע ישיבה יא וואס מיינסטו איך קום אהיים איך קען מיך אראפזעצן וואס הייסט? ביסט אהיימגעקומען שלאפן קענסט צוריק גיין ישיבה

הייבט אן צו באקומען כח, מען הייבט אן ווערן דערביי, מען האט שוין פארגעסן אז פריער עכט וואלט איך געוואלט אהיים קומען, פריער עכט וואלט איך געהאט קיין כח, פריער וואלט איך נישט געהאט קיין כח צו שמייכלען, אבער שרייען אינדערהיים? מזלזל זיין אינדערהיים? דו נאר וואס דו ביסט, טיפש וואס דו ביסט, אזוי רעדט מען צו א ווייב? האסט נישט קיין שכל? אזוי זאגט מען פאר א ווייב?

אזא בעיבעלע ביסטו? יעדע שבת א שטיסל? טישטעך אהער, טישטעך אהין, קוגל אהער, קוגל אהין, טרינקען אהער, סעלצער אהער, סעלצער אהין, שוין, מ'בלאזט שוין, ס'איז שוין נישט ווי דו האסט געוואלט. שוין אמאל געפילט די טעם פון מוותר זיין? די טעם פון נצחון האט עס אלע געפילט, יא, כ'האב אויסגעפירט, און זעסט, איך בין געווען גערעכט. און די טעם פון נישט זיין גערעכט, ס'איז אזא מין טעם, געוויס.

וואס מאכן מיר רעדן דא? מורא'דיגע חיזוק אז מען זעט אז ביים אייבערשטן איז אלץ שייך. ותצחק שרה בקרבה לאמר, ווי קען זיין? איך קען נאך האבן א בעיבי? ווי קען דאס זיין? עס קען דאך נישט זיין. אחרי בלותי היתה לי עדנה. ווי אלעס איז שוין, אלעס איז שוין פארמאכט, אלעס איז שוין, ווי איך קען, אין מיר קען נאך זיין א קינד, איך קען נאך געבן צו עסן פאר א קינד, רש"י ברענגט אראפ די מדרש אזוי שיין ווי די מדרש שמועסט אויס די גאנצע זאך, ויאמר ה' אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמור, היפלא מהשם דבר, איז דען דא א זאך וואס דער אייבערשטער קען נישט? דער מויער רושע וועל איך אויך הייס חייל און סורי ביינער זען די אייבערשטע קען אלעס ביים אייבערשטן איז אלס שייך הייבט זיך אן א גאנצע סיגי א מיקע דא פרעגן מענטשן קאשע זאגט איך חמאס מיט חבר פערש איך אזא אבער מענטשן מיט פאלן אויף אזא וואס קען נישט זיין רייז איט פילע שאף דאס סורי געדארף טראכט נאר פילע קען איך האבן א קינד סורי דאך דארף בעטן פאר א קינד איך האב עכט פילע שאף איך האב פילע שאף אויב מען ווארט, אויב מען ווארט א קינד, א מענטש הייבט אן בעטן אז ס'זאל זיין יהי רצון שתלד אשתי זכר. זאגט ער ס'א תפילת שווא. און אז א מענטש איז ביי דער הונדערט יאר, יהי רצון שתלד אשתי זכר. וואס, א געהעריגע תפילת שווא. די וואס וואס וואס וואס דערט? וואס זאגט פאר די קינדער? איך הייב דער תפילת שווא. פרעגט שוין די גמרא אליינס פרעגט, וואס הייסט תפילת שווא? די גמרא פרעגט, זעהסט דאך אז לאה, לאה האט יא געבעטן, לאה האט אנגעפאנגען ווארטן א זיבעטע קינד, לאה האט שוין געהאט זעקס, זעקס שבטים, בלהה האט געהאט צוויי שבטים, זלפה האט געהאט צוויי, צוויי קינדער. רחל האט געהאט איין זון, און זי האט געהאט רוח הקודש לאה, זי האט געוואוסט אז יעקב אבינו גייט האבן צוועלף צוועלף שבטים, און דא הייבט זי אן ווארטן א זיבעטע קינד, און זי זעט אז עס גייט זיין נאך א נאך א שבט פון איר, זי האט אנגעפאנגען בעטן דעם אייבערשטן רבונו של עולם, איך וויל נישט מיין שוועסטער רחל זאל ווערן פארשעמט, מאך זאל ווערן א מיידל. פארקערט, א פארקערטע תפילה. די משנה זאגט פארקערט, די משנה זאגט אז אויב איינער בעט די אייבערשטער אז עס זאל זיין א זכר, תפילת שווא, זי האט געבעטן פארקערט. זאגט די הייליגע גמרא אז עס האט זיך אויסגעדרייט ס'איז געווארן פון דעם דינה. נו פרעגט די גמרא וואס זאגסטו אז מען טאר נישט בעטן אויף א תפילת שווא, לאה האט געבעטן אויף א תפילת שווא. ענטפערט די גמרא אין מזכירין מעשה ניסים. מ'רעדט נישט פון קיין ניסים. יא, אבער איך פרעג דיך, וואס האסטו געענטפערט דא? אין מזכירין מעשה ניסים? מ'מעג בעטן אויף דעם צו נישט? ברענג מיר נישט קיין מעשה פון א נס. איך, איך, וויאזוי לאה האט געבעטן, מעג מען. און נאכדעם זעסטו דאס אין מדרש, מדרש ברענגט אראפ א שיטה וואס קלאר אז מ'מעג יא בעטן. עד בשעה שאישה יושבת על המשבר, זי גייט שוין ארויף אויפן בענקל, קען א מענטש פארפירן, איך וויל א זכר, איך וויל א זכר, וואס איז? לפי ש שאין קשה ביד הקדוש ברוך הוא, ס'איז בכלל נישט שווער ביים אייבערשטן. אבער די תירוץ איז זייער פשוט, ווענדט זיך ווער ס'בעט. ווענדט זיך, ווענדט זיך, ווענדט זיך אין דיר. נישט קיין מחלוקת. בכלל נישט קיין מחלוקת. ס'איז דא ווייל אמאל א מענטש, דא א טבע, ס'איז דא א וועלט, דאס קען נישט זיין. דאס קען נישט זיין. טאקע נישט, טאקע נישט. טאקע נישט בעט נישט אויף דעם. קען נישט בעטען זיין, דאס איז בעטען אויף א נס? וואס טוט אבער א מענטש ווען א נס? א נס? יא א נס, נישט? הייסט, איך מעג בעטן דעם אייבערשטן אז איך זאל אויפשטיין צופרי און איך זאל קענען גיין שלאפן, סאו דאס איז נישט קיין נס? וואס איז א נס און וואס איז א טבע? ס'ווענדט זיך אין די מענטש! דאס אין מזכירין מעשה ניסים, ביי דיר איז עס געשען? האט זיך איבערגעדרייט? און אויב ס'האט זיך נישט איבערגעדרייט איז נישט קיין נס? סאו וואו הייבט זיך אן די נס? וואו הייבט זיך אן די תפילת שווא? סאו דאס, איך בעט דעם אייבערשטן אז ס'זאל זיין א קינד. דאס איז נישט קיין נס? דאס אז איך עפן די אויגן איז נישט קיין נס? איך מאך צו די אויגן איז נישט קיין נס? אז איך קען רעדן איז נישט קיין נס? אז איך קען נישט רעדן איז נישט קיין נס? איז עס ווענדט זיך אין די מענטש. דאס איז דאך היפלא מהשם דבר. קען דען זיין אז דאס זיין ביים אייבערשטן, ביים אייבערשטן איז אלץ שייך, דאס דארף מען גוט גוט חזר'ן, אז עס ווענדט זיך אין אונז. ווען א מענטש איז מתפלל, דער מענטש באקומט א ברכה, דער מענטש טוט א סגולה, איך האב געטון די סגולה, איך גיי, איך גיי געהאלפן ווערן, עס ווענדט זיך אין דיר, עס ווענדט זיך אין דיר שעפעלע, עס ווענדט זיך אין דיר, אלעס ביים אייבערשטן איז אלס, אלס קומט אראפ גוט, אלס קומט אראפ, עס ווענדט זיך אין די מקבל, דער מענטש טראכט, יא מען גייט, עס קען יא זיין, עס קען נישט זיין, עס וועט זיין, אפשר, לאמיך טרייען, דאס איז שוין א, דאס איז שוין א זאך. נאכאמאל די גאנצע פרשה מיט די וואך איז גערעדט א גאנצע מיט רעדן רעדן פון יעדע פרשה אליין און איין קליינע שיינע ווארט וואס מוהראש זאגט וועגן עקידת יצחק שוין געזאגט די וואך ביי שבע ברכות מ'זעט די מורא'דיגע נסיון וואס דער אייבערשטער פרובירט אברהם אבינו און דער אייבערשטער האט אים געבעטן איך בעט דיך נאך די

די הייליגע אברהם אבינו, אן קיין שאלות, אן קיין גארנישט, פאלגט די אייבערשטער, די אייבערשטער האט אזוי געזאגט, אן קיין חכמות, אן קיין. און יצחק אויך, ער גייט מיטן אברהם אבינו, און יעדן טאג בעט מען. ביים דאווענען מסודר דא אויפן עמוד יעדן טאג ביים דאווענען קיינער בליק האב עס איין איז איך ריין איבער די קורן דאבל פון איך הוא הייליגע באשעפער העלף אונז

כאפט מיך אן, מ'גייט זיך שעכטן פארן אייבערשטן, דאס איז שוין אזוי ווי א אמונת חכמים, ער האט עס נישט געהערט פונעם אייבערשטן, און ער גייט, עפעס א פרומע זיני, כ'וויל נישט זיין פון די הייליגע חתם סופר, אבער מוהראש ברענגט עס אויף אויף אונז אויך, אז דאס איז א מורא'דיגע מורא'דיגע, דער צדיק, פשוט דער רבי גייט אריבערגעגאנגען ביטערע ביטערע ביטערע יסורים, מיט מחלוקת, מיט שפיכות דמים,

דער צדיק איז דבוק אין דעם אייבערשטן. די תלמידים, אונז פשוט'ע גראביאנעס, ער רופט עס אן פיצא עסערס, אונז פשוט'ע מענטשן, וואס אונז זעמיר די תלמידים, אזוי, און, זעמיר נאכנישט דבוק אין חי החיים, אונז ווילמיר זיין דבוק אינעם אייבערשטן. און דער צדיק האט געזאגט אז מ'דארף דאס און דאס טון, מ'דארף גיין מ'דארף גיין הפצה, מ'דארף גיין פארשפרייטן, און מ'קלאפט אונז, און מ'שענדט אונז, און די משוגענע ברסלב'ע, און די, און מ'דערהאלט זיך, און ער מאכט אפ, איך הער נישט, איך בלייב, איך, איך טו וואס כ'האב געהערט פון צדיק, פון אברהם אבינו, דאס איז, דאס איז, דאס איז עקידת יצחק, זאגט מוהראש, די, די תלמידים ביי זיי איז אין א געוויסע זין אסאך מאל א שטערקערע, שטערקערע נסיון. ווייל דער צדיק אדער דער צדיק איז נישט דא קיין שום נישטא קיין שום ספק אז ער גייט אפלאזן דעם אייבערשטן ער האט זיין וועג און דאס איז עס גייט אריינברענגען די וועלט אבער אונז פשוטע מענטשן אז מען דערהאלט זיך און מען גייט נישט אוועק פון הייליגן רעבן און מען איז מקיים די אלע הייליגע עצות מען גייט הפצה מען גייט פארשפרייטן פאר נאך מענטשן זאלן וויסן פון די עצות און דער האט חוזק געמאכט און דער האט געזאגט א ווארט און וואס ביסטו און וואס ביסטו קום הער וואס ביסטו? פארוואס זאל איך מיך שעמען פון דיר בכלל? איך קען נישט פארשטיין פארוואס ברסלב'ע חסידים זענען אלץ אזוי געווען אזוי אין די לאך. נישט חס ושלום אז איך וויל דא אויפשטעלן תלמידים מ'זאל זיין נישט קיין אויסשפינער, איך זוך נישט, איך זוך נישט צו צו איך זוך נישט צוריקצוטוהן, אבער.

און מיטאמאל א מפיץ קומט אריין נאך סניידעריש און די פרעמדע מענטשן אה ר' נתן קומט אריין אזוי און דער וואס די ברסלב איך בין נישט דא איך בין נישט דא איך האב געזאגט פאר פאר בחורים אז אין די ס'קומט אויס די פלאץ ווי אין צאמע די שטעטל האבן מיר א שטעטל וואס איז דא אזעלכע גרויסע בילבאורדס די סעווענטינס, עס באלאנגט יעצט, עס באלאנגט פאר די מוסד יעצט, ס'גייען זיין שיינע גרויסע זאכן, וועט שטיין דארט כ'ווייס, רעד שיין צו דיין ווייב, קריג דיך נישט אינדערהיים, זאכן, דו וועסט מוזן צומאכן די אויגן דו פארסט דורך, זאלסט זיך נישט פארשעמען, איך בין נישט דא, איך קוק נישט, ווייל די אנדערע חסידות'ער האבן זיך, וואו, זייער גאטסי מענטשן, גאטסי מענטשן דארט.

ווער מיינט עס דאס? וואס מיינט מיט א מענטש רעדן? דער זין פילט אזוי ווי א אקעי, שוין, ארויסגעבן די ווארט אז דו רעדסט, און שוין זאגן קיין בישות, בישות, די בישות, וואס ביסטו אזוי פארשעמט מיט דיך, וואס האסטו אזוי מורא פון דיין טאטע, און וואס דארפסטו זיך אזוי שעמען מיט דיין ראש ישיבה, וואס דארפסטו זיך אזוי שעמען מיט דיין בית מדרש, מיינע.

איך רעד שיין אינדערהיים, איך רעד שיין אינדערהיים. און איך גיי איבערבעטן מיין ווייב און אז זי קאלט מיך וועל איך איר אויפהייבן. און אז מיין חבר וויל רעדן צו מיר, זיי מוזן ווארטן, זיי מוזן ווארטן. די חברים, חברים איז שוין א גוטע זאך צו האבן א חבר, מען גייט, מען קומט אביסל אבער די לעבן, אהיים גיין, קינדער ווארטן אויף דיך, די קינדער ווילן דיך זען. קינדער ווילן דיך זען. קינדער ווילן דיך זען, די קינדער וואר, די קינדער ווארטן צו רעדן מיט דיך אפאר מינוט. אה, וואס טוט זיך, וואס מאכסטו? רעדט אזוי אפאר ווערטער. דאס איז נישט חשוב ביי דיר? אה, מען גייט מאכן געלט, מען גייט אוועקלייגן געלט פאר די קינדער. די קינדער דארפן נישט דיין געלט, די קינדער דארפן דיך. רעד צו זיי, שמועס מיט זיי. געט א אינגער, דארף זיי א ריכטונג געבן.

דער אייבערשטער זאגט די הלכות דארף מען האלטן, האלט איך די הלכות, קומט איינער און לייגט צו, מען דארף אזוי טון, און מאכן די הנהגות, און די הנהגות, און די הנהגות, עכ"פ יעדער איינער זאל זיך פירן מיט זיין הנהגות, אבער דא אין היכל הקודש האט מוהרא"ש געזאגט, וואס שטייט אין שלחן ערוך, מער פון דעם לייגט מען נישט צו. עס איז שווער צו רעדן ברבים פון דעם, אבער כ'קען דאך געבן אביסל א צושאקל אז דו זאלסט כאטש קומען פרעגן פריוואט. קום פרעג פריוואט, ברבים איז שווער צו רעדן. קום פרעג פריוואט, וויאזוי לעבט מען? וויאזוי לעבט מען מיט א ווייב? אפשר האב איך מיך איינגערעדט א פאלשע וועג? אפשר האב איך מיך איינגערעדט עפעס א. ס'דא פלעצער זיי וואלטן ווען געקענט באשטיין אז ס'זאל נישט זיין בכלל די גאנצע זאך פון וואס איך האב פריער געזאגט, א מנהל זאל זיך אויפשטעלן אין ישיבה זאגן אזעלכע ווערטער. נישט אין א קליינע ישיבה, א ישיבה פון הונדערטער בחורים. קלאפט א מנהל אין בימה, זאגט א א בושה אז א בחור ווערט א חתן. גייט ארויס פון ישיבה. א בושה צו האבן א ישיבה מיט אזא מענטש, ער זאל זיין די מחנך. מען האט נישט קיין ברירה, די אייבערשטער הייסט חתונה האבן. נישט קיין ברירה. אין זיין קאפ איז די לעבן ווי א גלח, דאס איז די לעבן. קדושה וטהרה איז א גלח. אפגעשיידט פון די וועלט, און דער אייבערשטער האט געזאגט אז מען דארף חתונה האבן, ס'איז ס'איז ממש בדוחק, נו, דאס איז דברי ניאוף, דאס איז דברי כפירה, אבער אויסקוקן אינדרויסן זעט ער אויס ווי די פרומער און דא זעט אויס ווי די פלאץ פון קלים, ווייל דא רעדט מען אזוי, וואך אמאל מיט די ווייב, די ווייב, די ווייב, די ווייב. אבער די סיסטעמע, פרישות סיסטעמע. אה, דו רעדסט קעגן צדיקים? ניין, איך רעד נישט קעגן צדיקים. די פלאץ איז געבויט אויף צדיקים, אבער אונז פשוטע מענטשן זעמיר גראביאנעס, ס'האבן זיך אנגעטון א הוט ווי די צדיקים גייען, אבער אונז זעמיר פלעינע פראסטאקעס, און ווער ס'רעדט זיך איין אז ער איז עפעס, און גיי גיי תשובה טון, נו, קוק ווי די הייליגע רבי מיילעך זאגט, גיי אביסל פארטאגס און הייב אן מאכן התבודדות און צו וויינען, און הייב אן, הייב אן טראכטן, או, דאס איז דאך אויך מיין עבירה, און דאס האב איך אויך געטון, און דאס האב איך אויך געטון, און דאס האב איך אויך געטון.

נעבעך ער מוטשעט זיך און מוטשעט זיך און מוטשעט זיך ווייל עפעס א מדריך האט אים איינגערעדט א פאלשע וועג אין לעבן. א פאלשע וועג אין לעבן. וואס זעט אויס אינדרויסן אזוי שיין איינגעפאקט ווי א חסידישע איד, ווי א ערליכע איד. ס'איז פארקערט פון קדושה, פארקערט פון טהרה. מ'זאל זייער אכטונג געבן, קום פרעגן. און אז דו וועסט קומען פרעגן מ'עט דיך אוועקשטופן, מ'עט מ'עט דיך נישט ענטפערן, ווי מ'האט שוין פריער געשמועסט, מ'דארף זיך בודק זיין. אבער אז דו ווילסט עכט, קוק קוק אריין און קוק אריין אין גמרא, מוהרא"ש האט מיר געזאגט וואס ווילסטו רעדן, נעם די הייליגע גמרא, מען זאגט דאך גמרא זאגט גמרא זאגט מדרש זאגט, זעה ווי די הייליגע תנאים האבן געלעבט, זעה ווי די הייליגע אמוראים האבן געלעבט, וועסט עס לערנען גייסטו טרעפן גמרות, וואס? וואס? קוק, גאר אוועק פון אוועק פונעם אייבערשטן. אייבערשטער העלפן מיט מיט פאלגן די הייליגע עצות, מיט זיך מתבודד זיין, מיט רעדן צום אייבערשטן. ס'וועט אונז ברענגען צו די גרעסטע דרגות.